אין דער משנה האט מען געלערנט אז א עבד כנעני וקונה את עצמו, ער איז זיך אליין קונה אז עס זאל ארויסגיין פון די האנט פון זיין באלבאס, איז ער זיך קונה בכסף, און אויך שטייט בשטר. איז אין דער משנה פארהאנען א מחלוקת דעם כסף און דער שטר צי דאס איז על ידי עצמו, דאס הייסט דער עבד גיט די כסף, דער עבד גיט דעם שטר, אדער על ידי אחרים, אנדערע גיבן פאר דעם עבד די כסף. אדער דעם שטר באקומען אנדערע? ווייל ס'איז דא דא אין אמת'ן דריי שאלות, לאמער צוגיין צו דעם על ידי עצמו, דער עבד טוט זיך אליין אויסלעזן מיט כסף, פון וואנען האט ער געלט? מה שקנה עבד קנה רבו, און אויב א צווייטער גיט אים א מתנה איז עס אויך קונה דער באלבאס, איז שוין דא ווייטער. אז ס'איז דא אופנים, לויט אנדערע איז עס גוט. די זעלבע זאך קען מען אויך קלערן בשטר על ידי עצמו. וואס זאל העלפן דער שטר? ווען איינער גט זיין פרוי, זי, איר גוף באלאנגט נישט צום מאן, זי האט א אייגענעם רשות. דער גט גייט ארויס פון זיין האנט און עס קומט אריין אין א צווייטן רשות. אבער דא או אז מיר זאגן יד עבד כיד רבו איז דאך דער שטר שחרור קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון דעם האנט פון דעם אדון, נאר וואס דען דארף מען צוקומען מיט דעם ענין אז גיטו וידו באין כאחד. נישט אלע האלטן אזוי גיטו וידו באין כאחד, איז לויט די וואס האלטן נישט גיטו וידו באין כאחד איז בשטר קען ער נישט ווערן באפרייט, די זעלבע דאס האט מען גערעדט צוויי שאלות האבן מיר על ידי עצמו אויף כסף פון וואנען האט ער געלט, און מיר האבן די שאלה בשטר ס'גייט נישט ארויס פון רשות פון דעם אדון, די ביי על ידי אחרים איז אויך דא א שאלה. אויב עס רעדט זיך מדעתו, דער עבד איז מסכים, איז גוט, וואס די אחרים קענען אים אויסלעזן. אבער אויב עס רעדט זיך שלא מדעתו, איז דאך דא א שאלה אין דער זאך, דאס וואס דער עבד ווערט באפרייט, צי דאס איז פאר אים א זכות, אדער דאס איז א חוב. רבי מאיר זאגט גאר אז דאס איז א חוב. פארוואס איז פאר אים א חוב ווען ער איז א עבד כהן האט ער געקאנט עסן תרומה און יעצט קען ער נישט עסן קיין תרומה, תרומה איז ביליגער ווי חולין, און אויכעט פריער איז ער געווען מותר אין א שפחה כנענית און יעצט ער ווערט באפרייט ווערט ער אסור, און דער עבד עבדא בהפקירא ניחא ליה ער וויל בעסער פאר אים איז עס מער א זכות דאס וואס ער האט א שפחה כנענית, דעריבער לערנט רבי מאיר אז ביי א עבד שלא מדעתו איז עס פאר אים נישט קיין זכות, דארף מען נישט קענען באפרייען שלא מדעתו. אין דער משנה איז געשטאנען אז רבי מאיר זאגט בכסף על ידי אחרים. ובשטר על ידי עצמו. פרעגט די גמרא, בכסף על ידי אחרים אין? רבי מאיר זאגט מיט כסף קען ער ווערן באפרייט על ידי אחרים, אבל על ידי עצמו, אדער ער זאל געבן דעם כסף, אבל לא על ידי עצמו. במאי עסקינן? דאס וואס שטייט אין דער משנה, ער איז זיך קונה דורך אנדערע, אין וועלכן פאל רעדט זיך עס? אילימא וועסטו וועלן זאגן שלא מדעתו דער עבד ווייסט נישט, פארוואס זאל עס גוט זיין? מכדי שמענא ליה לרבי מאיר, מיר האבן דאך געהערט ר' מאיר'ן דאמר וואס ער זאגט, חוב הוא לעבד, ס'איז א חוב פאר דעם עבד שיצא מיד רבו לחירות, ער איז מער צופרידן אז ער בלייבט א עבד, ווייל אויב ר'איז א עבד כהן פסל'ט מען פון תרומה, אויב ר'איז א עבד ישראל איז ער אסור אין א שפחה. און אויב דאס איז א חוב, ווי קען עס גוט זיין שלא מדעתו? ותנינא, מיר האבן דאך געלערנט, זכין לאדם שלא בפניו, שלא בפניו קען מען נאר מאכן פאר דעם מענטש נאר א זכות, ואין חבין לו אלא בפניו, א זאך וואס איז פאר אים א חוב, א שאדן, קען מען נישט מאכן מדעתו, ממילא ווי קען זיין אז מען זאל נעמען פאר אים כסף, זאלן אנדערע געבן פאר אים? אלא פשיטא, מוז איך דאך לערנען פשט מדעתו, דאס וואס שטייט כסף על ידי אחרים מיינט מען מדעתו, אז דער עבד איז מסכים, איי אויב עס רעדט זיך מדעתו איז דאך מער א פשיטא, וואס גייט ער מיר דערציילן, נאר דער דין אז כסף על ידי אחרים מדעתו איז גוט. דאס איז טאקע א פשיטא, נאר והא קא משמע לן, דער עיקר חידוש פון דער משנה איז על ידי אחרים אין, כסף איז נאר גוט על ידי אחרים, על ידי עצמו לא, מדעת אדער ער אליין קען נישט האבן קיין כסף, אלמא זעען מיר פון דעם אז ר' מאיר האלט אין קנין לעבד בלא רבו, ס'קען נישט זיין קיין מציאות אז דער עבד זאל האבן א קנין, דאס וואס דער עבד האט באלאנגט שטענדיג צום בעל הבית. אפילו מען גיט על מנת שאין לרבו רשות בו על מנת ליפטיס שטענדיג נישט צו אי הכי אויב אזוי איך לערן אין דער רישא רעדט זיך מדעתו אימא סיפא זאגן די סיפא אין דער סיפא שטייט בשטר על ידי עצמו מיט א שטר קען ער ווערן באפרייט אויב ער אליין באקומט דעם שטר. ווייזט אויס על ידי עצמו אין, נאר ווען ער באקומט דעם שטר ווערט ער באפרייט על ידי אחרים, ווען א דעם דער אדון גיט א צווייטן מאכט א שליח, לא, ווערט ער נישט באפרייט, ואי מדעתו, אויב ס'זאל זיך רעדן אז דער עבד האט געזאגט צו יענעם נעם פאר מיר דעם שחרור, על ידי אחרים אמאי לא, דעמאלט איז דאך עס ניט שלא בפניו דארף דאך עס גוט זיין. וכי תימא, וועסטו וועלן לערנען פשט, מאי על ידי עצמו, דאס וואס ר' מאיר זאגט על ידי עצמו, מיינט מען אף על ידי עצמו, ער גייט מיר דערציילן אז שטר איז גוט על ידי עצמו אויכעט, והא קא משמע לן ער וויל מיר דאס דערציילן. כאטש מיר זאגן יד עבד איז כיד רבו, און מיר זאגן דגיטו וידו באין כאחד, איך זאג נישט אז דער רבו האט נישט ארויסגענומען דעם גט פון זיין רשות, ס'איז נישט קיין קבלה, ניין, איך זאג ביידע זאכן ער באקומט דעם יד מיט דעם שחרור. אזוי וועסטו וועלן לערנען, והא לא תנא הכי אין א ברייתא שטייט נישט אזוי, דתניא אין א ברייתא שטייט בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים דברי ר' מאיר, לכאורה וואס איז די קשיא? אפשר רעדט זיך די ברייתא שלא מדעתו, און שלא מדעתו איז נאר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, איז די מפרשים זאגן ווייל דארטן אין דער ברייתא שטייט אין דער רישא פון דער ברייתא בכסף על ידי אחרים, איז אויב עס שטייט בכסף על ידי אחרים מוז איך דאך זאגן עס רעדט זיך מדעתו, און כאטש עס רעדט זיך מדעתו זאגן מיר על ידי אחרים נישט. אמר אביי האט אביי געענטפערט, וואס דאס ס'רעדט זיך מיט דער ס'רעדט זיך אין זעלבן פאל וואס ביי כסף על ידי אחרים, האט אביי געזאגט לעולם שלא מדעתו, די גאנצע משנה רעדט זיך שלא מדעת עבד, איי וועל איך פרעגן פארוואס זאל גוט זיין כסף על ידי אחרים, ושאני כסף, כסף איז עפעס אנדערש, הואיל וקנה ליה בעל כרחיה, ווען איינער וויל אים אפקויפן פון די בעל הבית מיט כסף, פרעג איך עפעס דעם עבד, קען ער דאך אים קויפן בעל כרחו, מקנה ליה בעל כרחו, איז די זעלבע זאך, קען ער אים אפקויפן אז ער זאל ווערן באפרייט. פרעגט די גמרא אי הכי שטר נמי, זאגט די זעלבע זאך ביי שטר, מען קען אים, זאגט מען קען אים קונה דורך א שטר בעל כרחו, זאגט די גמרא, ביי שטר איז עפעס אנדערש, האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד, דער שטר איז א שטר פון קנין און דער שטר איז א שטר פון שחרור. פרעגט די גמרא הכא נמי, דא איז דאך אויך נישט די זעלבע כסף, האי כספא לחוד והאי כספא לחוד, דא איז די כסף מען טוט אים אפקויפן און דא איז עס אויף שחרור. זאגט די גמרא, טיבעא, אבער די מטבע מיהא חד הוא, ס'איז איין מטבע, ס'איז נישט קענטיג קיין הפרש צי דאס איז אויף קויפן צי דאס איז אויף שחרור, דעריבער זאגן מיר, אויב מען קען מיט דעם קויפן, קען מען באפרייען. רבא אמר, רבא זאגט אזוי. כסף קבלת רבו גרמה לו, כסף האט גורם געווען וואס דער רב האט מקבל געווען, איז דאך נישט די אחרים זענען חבין, נאר וואס דער רב איז מקבל, שטר קבלת אחרים גרמה לו, דעריבער קען מען נישט שטר על ידי אחרים.
ברוך השם, מסכת קידושין, דף כ"ג עמוד א' אינמיטן עמוד, די פיסקא וחכמים אומרים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט וחכמים אומרים, די חכמים זאגן. אז א עבד כנעני קען ווערן באפרייט בכסף על ידי עצמו, ס'קען אמאל זיין א מציאות אז דער עבד זאל האבן געלט און ער זאל זיך באפרייען, ובשטר על ידי אחרים, שטייט א תנאי, דאס וואס מיר זאגן בכסף על ידי עצמו, ובלבד שיהא הכסף משל אחרים. פרעגט די גמרא, בכסף על ידי עצמו אין, די רבנן זאגן אז דער עבד קען זיך באפרייען, ער קויפט זיך אויס מיט געלט, דווקא ווען ער אליין גיט די געלט, על ידי אחרים, ווען אנדערע גיבן פאר אים געלט, לא, קען מען נישט. אמאי, פארוואס זאלן אנדערע נישט קענען אים אויסלייזן? נהי נמי דשלא מדעתו, אפילו ס'איז שלא מדעת העבד, דאך דארפן אנדערע קענען אים באפרייען, מיט דעם וואס זיי גיבן פאר אים כסף. מכדי שמענא להו לרבנן, מיר האבן דאך געהערט די רבנן דאמרי וואס זיי זאגן, זכות דאס וואס דער עבד ווערט באפרייט איז פאר אים א זכות שיצא מתחת יד רבו לחירות, דעריבער זאגן דארטן די רבנן אז אויב ער האט געגעבן א שטר שחרור צו א שליח קען שוין דער בעל בית מער נישט חרטה האבן ווייל ער האט שוין זוכה געווען פאר אים. ותנן תנינא מיר האבן דאך געלערנט זכין לאדם שלא בפניו, מען איז דער זוכה פאר דער מענטש שלא בפניו אפילו ער האט נישט געמאכט פאר קיין שליח, ואין חבין לו מען קען נישט מאכן פאר אים א זאך וואס איז פאר אים א חוב, אלא בפניו דווקא ווען ער איז מסכים. שטעלט זיך א שאלה אויב די רבנן האלטן אז די שחרור איז פאר דעם עבד א זכות, פארוואזשע זאל מען נישט קענען אחרים שלא אחרים אנדערע מענטשן שלא מדעתו נישט קענען אים באפרייען, די רבנן זאגן אין די משנה דאך בכסף על ידי עצמו, פארוואס זאלן אנדערע נישט קענען? וכי תימא, וועסטו וועלן דאס פארענטפערן מאי על ידי עצמו, דאס וואס שטייט אין די משנה אז די חכמים זאגן כסף על ידי עצמו, אף על ידי עצמו מיינט מען אז לא על ידי אחרים זיכער, נאר על ידי עצמו אויך, וקא משמע לן, דעריבער דערמאנען זיי די ווערטער על ידי עצמו ווען זיי ווילן מיר דערציילן דיש קנין לעבד בלא רבו, אז אויב מען גיט דעם עבד א מתנה, על מנת שאין לרבו רשות בו, באלאנגט עס צו דעם עבד, דעריבער קען זיין די מציאות בכסף על ידי עצמו. אי הכי, אויב דו וועסט אזוי לערנען פשט אין די רבנן, אז בכסף קען מען אויסלעזן בין על ידי עצמו בין על ידי אחרים, אימא סיפא, זאג אין די סיפא, אין די סיפא שטייט בשטר, מיט א שטר קען מען אים באפרייען על ידי אחרים, ווען דער בעל בית גיט דעם שטר אנדערע מענטשן, ולא על ידי עצמו, נישט ער גיט דאס דעם עבד. והא קיימא לן, מיר ווייסן דאך מעשים בכל יום אז מיר זאגן דגיטו וידו באין כאחד, אז דער עבד טוט נעמען זיין שטר שחרור, און אויב די רבנן זאלן קריגן און די רבנן זאלן האלטן, איך זאג נישט גיטו וידו באין כאחד, נאר זיי זאלן האלטן אז בשטר קען נאר זיין על ידי אחרים, קומט דאך אויס אז מיר לאזן אפ די רבנן, דעם רבים, און מיר טוען ווי רבי מאיר וואס איז א יחיד, מיר ווייסן דאך יחיד ורבים, הלכה כרבים. וכי תימא וועל איך וועלן טייטשן דאס וואס די רבנן גייען זאגן שטר על ידי אחרים, מאי על ידי אחרים? אף על ידי אחרים. ס'איז גוט אפילו דורך אנדערע, אפילו ס'איז שלא מדעתו, דאך איז עס גוט. והא קא משמע לן, דעריבער ווילן זיי דערציילן שטר על ידי אחרים, על ידי עצמו איז זיכער גוט, ווייל גיטו וידו באין כאחד, נאר על ידי אחרים איז דא א סברא צו זאגן אז שלא מדעתו זאל נישט העלפן, גייט מען אונז דאס דערציילן דזכות הוא לעבד, ס'איז א זכות פאר דעם עבד, שיוצא מיד רבו לחירות, ער גייט ארויס פריי. קומט דאך יעצט אויס אז דאס וואס שטייט ביי כסף על ידי עצמו מיינט מען על ידי עצמו אויכעט, אז כסף איז גוט בין על ידי עצמו בין על ידי אחרים, און דאס וואס שטייט בשטר על ידי אחרים מיינט מען ס'איז גוט על ידי אחרים אויכעט, און עצמו אוודאי גוט. אויב אז אי הכי אויב אזוי יא אז כסף און שטר איז גוט בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים אפילו שלא מדעתו ווייל עס איז א זכות נערבינהו וניתנינהו זאל שטיין אין דער משנה איין פאל ביידע זאלן זיין צוזאמען פארוואס דארף שטיין אין דער משנה וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, זאל אזוי יא שטיין, בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו. בלייבט שווער פשט אין די רבנן, אלא זאגט די גמרא אזוי. די רבנן האלטן טאקע בכסף בין על ידי אחרים, על ידי אחרים איז גוט כסף אפילו שלא מדעתו, ווייל די רבנן לערנען דאך אז ס'איז זכות הוא לעבד, בין על ידי עצמו איז אויך גוט כסף, ווייל זיי האלטן דאך אז יש קנין לעבד בלא רבו בשטר, דאס וואס שטייט אין די משנה בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, רבי שמעון בן אלעזר הוא, דאס זאגן נישט די רבנן, נאר דאס זאגט רבי שמעון בן אלעזר. דתניא מיר האבן געלערנט, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, אף בשטר, אויכעט שטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, רבי שמעון בן אלעזר זאגט אז כסף איז נישט גוט על ידי עצמו, פארוואס? יד עבד כיד רבו, ווי קען גוט זיין כסף? נאר על ידי אחרים, די זעלבע זאך שטר על ידי עצמו טויג נישט, פארוואס? ווייל זיי האלטן נישט די סברה פון גיטו וידו באים כאחד. ס'וועט גוט זיין על ידי אחרים. פארוואס איז עס גוט על ידי אחרים? ווייל זיי וועלן לערנען ווייל ער לערנט אז ס'איז זכות הוא לעבד. אויב אזוי, ושלוש מחלוקות בדבר, איז דא אין דער זאך דריי מחלוקת'ן. רבי מאיר האלט, כסף איז גוט על ידי אחרים. על ידי עצמו טויג עס נישט, ווייל אין קנין לעבד בלא רבו, על ידי אחרים איז גוט כסף אפילו שלא מדעתו, פארוואס איז גוט אפילו שלא מדעתו? ווייל מיר האבן דאך רבי מאיר האלט דאך ס'איז א חוב, נאר מיר האבן דאך פריער געזאגט די סברא, הואיל ווייל וועלכעס איז דער גורם? כסף קבלת רבו גרמה לו, די טייטש איז אזוי, וועלכעס מאכט די זאך? דער געבן צי דאס וואס יענער באקומט, דאס נעמען, ווערנענדיג איז די געלט דער ראד אויבן, דער אדון ווערט נישט קיין שליח, נאר דער אדון טוט עס פאר זיך. דעריבער וועט ר' מאיר לערנען אז כסף איז גוט על ידי אחרים, כאטש ס'איז א חוב שלא מדעתו. און שטר איז נאר גוט על ידי עצמו ולא על ידי אחרים אויב ס'איז שלא מדעתו, פארוואס ווייל רבי מאיר לערנט דאך אז ס'איז א חוב, און רבי שמעון בן אלעזר לערנט סיי כסף סיי שטר איז על ידי עצמו איז גארנישט נישט גוט, פארוואס כסף על ידי אחרים איז גוט ווייל ער האלט זכות הוא לעבד. על ידי עצמו טויג נישט ווייל ביי כסף האלט רבי שמעון בן אלעזר אין קנין לעבד בלא רבו און ביי שטר האלט ער איך זאג נישט גיטו וידו באים כאחד אזוי דאך איז לשון פון רבי שמעון בן אלעזר אף בשטר אז שטר איז נאר גוט על ידי אחרים און די רבנן פון אונזער משנה האלטן אז כסף איז גוט בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, ווייל זיי האלטן על ידי עצמו איז גוט, יש קנין לעבד בלא רבו, על ידי אחרים איז גוט ווייל זיי האלטן ס'איז א זכות, און די זעלבע זאך שטר איז גוט בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, פארוואס? ווייל על ידי אחרים איז גוט ווייל ס'איז א זכות, און על ידי עצמו איז גוט ווייל גיטו וידו באין כאחד, און דאס וואס מיר פירן זיך, מיר פסק'נען א מעשה בכל יום ווי רש"י זאגט, מ'גיט דעם שטר שחרור דעם עבד, ווייל מיר פסק'נען אזוי ווי די רבנן, דארף איך יעצט לערנען פשט אין דער משנה אזוי, וחכמים אומרים די חכמים זאגן, דו ר' מאיר זאגסט כסף איז נאר גוט על ידי אחרים, ניין, בכסף על ידי עצמו איז אויכעט גוט, און דאס וואס שטייט ווייטער אין דער משנה ובשטר על ידי אחרים, דאס זאגן נישט די רבנן, נאר דאס זאגט רבי שמעון בן אלעזר. אמר רבה, האט רבה געזאגט, מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר, וואס איז דער טעם פון רבי שמעון בן אלעזר וואס ער לערנט בשטר על ידי עצמו לא? רבי שמעון בן אלעזר זאגט, ווען דער אדון וויל באפרייען דעם עבד כנעני, אויב ער וועט געבן דעם שטר שחרור דעם עבד אליין, ווערט ער נישט באפרייט, ער מוז עס געבן א צווייטן מענטש, וואס איז זיין טעם? גמר לה לה מאשה. דא שטייט ביי שפחה כנענית או חפשה לא ניתן לה, און ביי א אשה שטייט אויך וכתב לה, לערן איך אפ. מה אשה, אזוי ווי א פרוי וויאזוי גייט זי ארויס פון דעם רשות פון דעם מאן, עד שיוציא גט לרשות שאינו שלו, אז דער גט דארף אריין קומען אין אזאן רשות וואס באלאנגט נישט צו אים, אזוי שטייט דאך ונתן בידה, און איהר האנט איז נישט נקנה צום מאן. אף עבד נמי, ווען ווערט דער עבד באפרייט? עד שיוציא גט, ביז דער אדון וועט ארויסנעמען דעם שטר שחרור לרשות שאינו שלו, אין א רשות וואס באלאנגט נישט צום בעל הבית, דעריבער אז ער גיט עס דעם עבד אין האנט אריין, בלייבט דאך עס נאך אלץ אין רשות אדון, ווערט ער נישט באפרייט, די רבנן לערנען אויכעט לה לה מאשה, נאר זיי זאגן אזוי, אזוי ווי א אשה באקומט איר גט, אזוי א עבד באקומט א שטר שחרור. איי, ס'איז דאך נישט ארויסגעגאנגען פון דעם רשות פון דעם אדון, אויף דעם זאגן מיר, גיטו וידו באין כאחד. רש"י. בעי רבה, האט רבה געפרעגט א שאלה לר' שמעון בן אלעזר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט אז בשטר איז נאר גוט על ידי אחרים. וויל איך יעצט וויסן פשט אין ידי אחרים, צי די טייטש איז אז דער עבד דארף מאכן יענעם פאר שליח, פון רש"י זעהט אויס אז רש"י לערנט ווי די צווייטע פשט אין תוספות, אין תוספות איז עס באריכות, פארוואס? ווייל אזוי ווי זיין טעם איז דאך ער לערנט אפ לה לה מאישה, און א אישה דארף מאכן א שליח, דארף דער עבד אויך מאכן א שליח. נאר וואס דען, אויב מיר וועלן האלטן זכות היא לעבד, דעמאלט העט זיין גוט, אפילו ער מאכט אים נישט פאר קיין שליח, ווערט ער שלא מדעתו זיין שליח, אבער דא איז דא א כלל, אפילו איך זאג זכין לאדם שלא בפניו, אויב עומד וצווח, יענער זאגט ער וויל נישט מען זאל פאר אים זוכה זיין, איז מען פאר אים נישט זוכה. אדער איך וועל זאגן אז ער דארף נישט מאכן קיין שליח, ממילא אפילו ער וועט זיין עומד וצווח וועט אויך זיין די קבלת השטר א גוטע קבלה, דאס איז די פשט, עבד כנעני מהו שיעשה שליח צי דארף ער מאכן א שליח לקבל גיטו מיד רבו, צי זאגן מיר כיון דגמר לה לה מאישה כאישה. האט עס אין זעלבן דין ווי א אישה, ער דארף מאכן א שליח לקבלה, דאס איז דער פשט בשטר על ידי אחרים, ער דארף מאכן א שליח, אזוי לייגט רשי צו די ווערטער, והיינו דקאמר על ידי אחרים, או דילמא אדער, אישה א פרוי דאיהי מציא מקבלא גיטה זי קען באקומען דעם גט אליין, שליח נמי מציא משויא קען זי אויך מאכן א שליח, אבער עבד דאיהו לא מקבל גיטיה, א עבד קען דאך נישט מקבל זיין דעם גט, שליח נמי לא מצי משוי, קען ער נישט מאכן קיין שליח, איז דאס וואס מיר זאגן אז ס'העלפט על ידי אחרים, מיינט מען נישט מתורת שליחות, נאר ס'דא אזא דין על ידי אחרים. בתר דבעיא נאכדעם וואס ער האט געפרעגט די שאלה הדר פשטה האט ער פושט געווען איך לערן אפ לה לה מאישה ממילא האט עס א דין כאישה אז ער דארף מאכן א שליח מיר וועלן זען רש"י גלייך לרבי שמעון בן אלעזר דאמר עבד אינו מקבל גיטו עבד מהו שיעשה שליח לקבל גיטו צי דארף דער עבד מאכן א שליח כאישה דמי, ויעשה שליח לקבלה, ער מאכט א שליח מ'זאל נעמען זיין שטר שחרור כאישה, דנפקא איך לערן אפ פון ושלחה מביתו מלמד שאישה עושה שליח, והיינו דקאמר על ידי אחרים, דאס וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט בשטר על ידי אחרים מיינט מען דאך שליחות, או דילמא, ניין, ווייל ער אליין קען נישט מאכן קיין שליח, נעמען דעם שטר שחרור, קען ער קיין שליח אויך נישט מאכן, ועל ידי אחרים דקאמר מיינט מען שיזכה לו רבו גיטו על ידי אחרים או הם עושים שלא מדעתו האב איך אויסגעפירט גמר לה לה מאשה ועושה שליח גיט א קוק אין תוספות וועל מען פארשטיין פון תוספות רש"י'ס פשט דער ערשטער פשט זעהט אויס איז נישט ווי תוספות ווי רש"י מהו שיעשה שליח לקבל גיטו מיד רבו.

ווייל דער אדון גיט עס איבער מכח שליחות, לפי שבא מטעם שליחות אליו, קומט אויס אז וואס איז די שאלה? אן שליחות איז זיכער גוט, נאר די שאלה איז צו מיט שליחות זאל עס אויכעט גוט זיין. איז דאס וואס שטייט על ידי אחרים מיינט מען זיכער אן שליחות, אבער רש"י זאגט דאך בפירוש והיינו דקאמר על ידי אחרים, על ידי אחרים מיינט מען זאל מאכן א שליח, דארף מען לערנען אז רש"י זאגט ווי די יש מפרשים. ויש מפרשים דהכי קמיבעיא ליה, מהו שיעשה שליח, הא דאמר רבי שמעון בן אלעזר בשטר על ידי אחרים, דאס וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט אז דורך א שטר ווערט ער באפרייט ווען אנדערע באקומען דעם שטר, צו זאגן מיר בתורת שליחות קאמר, אז די אחרים ווערן די שליח פון דעם עבד, כלומר, צריך שהעבד יעשה שליח לקבל גטו משום דגמר לה לה מאשה איז אזוי ולמאן דאמר זכות הוא לו מוז ער נישט ממש מאכן קיין שליח יכול לקבל גטו שלא מדעתו קען דער אחרים ווערן שלא מדעתו דעם שליח אבער אלס וואס גייט עס צו אלס שליחות איז עס אלץ גוט כל זמן שאינו מוחה אויב ער פראטעסטירט נישט קעגן דעם. ולמאן דאמר חוב הוא לו, וועט נישט גוט זיין וואס די אחרים נעמען פאר איהם, ווייל צריך לעשות מדעתו שיתרצה, ואם כן אם עומד וצווח לא מהני קבלתו, דאס וועט נישט העלפן צו איך זאג זכות צו חובה, ווייל די גאנצע ענין וואס די אחרים נעמען וואס זיי ווערן זיינע שליחות טוען זיי, אבער ער וויל נישט זאלן זיין זיין שליחות. או דילמא, דאס וואס עס שטייט על ידי אחרים לאו בתורת שליחות קאמר, דלא דמי לאישה, דדווקא אישה איז נאר ביי א אישה, דאיהי מקבל גיטה, זי נעמט דעם גט, שליח נמי מצי שליח, קען זי מאכן א שליח, אבל עבד לרבי שמעון בן אלעזר, כיוון דאיהו ווייל ער דער עבד אליין, לא מצי מקבל, ער קען עס נישט באקומען, שליח נמי לא מצי משוי, קען ער נישט מאכן. ואם כן בשטר על ידי אחרים דקאמר, גייט עס נישט צו אלס שליחות, און אויב עס גייט נישט צו אלס שליחות, היינו אפילו עומד וצווח, אפילו דער עבד שרייט ער וויל נישט די אנדערע זאל נעמען פאר אים דעם שחרור, דאס העלפט נישט, כיוון דאינו מטעם שליחות. האט די גמרא אויסגעפירט אז די מסתברא דער שכל גיט מיט אז וואס? אז איך לערן אפ פון אשה, ער דארף מאכן א שליח. קומט אויס דא א חידוש, כאטש ער אליין קען נישט באקומען דעם שטר שחרור, אבער א שליח קען ער מאכן. פרעגט די גמרא א שאלה. איך דארף פרעגן אויף דעם דין א קשיא, ואלא הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע, רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט, הני כהני, די כהנים וואס זיי טוען די עבודה, זיי זענען מקריב א קרבן וואס א ישראל גיט אים מקריב צו זיין, און נישט די טייטש איז אז זיי ווערן א שליח פון דעם ישראל. נאר שלוחי דרחמנא נינהו, זענען שליחים פון אייבערשטן, נישט אונזערע שליחים. ס'כאפט מיר א נפקא מינה אין דין, אויב דער בעל הקרבן טאר נישט הנאה האבן פון דעם כהן, ער האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון דעם כהן, איז אויב איך זאג דער כהן טוט זיין שליחות טאר ער נישט מקריב זיין דעם קרבן פון דעם ישראל, אבער אויב איך זאג שלוחי דרחמנא טוט ער דאך גארנישט ניט פאר דעם ישראל, האט ער גע איז דאך דא אזא מין שאלה, האט ער געזאגט איך מוז זאגן זענען די שלוחים פון אייבערשטן ממילא וועט זיין מותר למודר הנאה מכהן פארוואס דאי סלקא דעתך אויב כ'וועל לערנען שלוחי דידן נינהו אז די כהנים זענען אונזערע שליחים מי איכא מידי קען דען זיין א זאך דאנן לא מצינן עבדינן מיר אליין קענען דאס נישט טון מיר אליין קענען נישט מקריב זיין דעם קרבן א ישראל קען נישט מקריב זיין ואינהו מצי עבדי זיי קענען. זע איך דאך אז ער זאגט אז אויב אליין קען מען נישט טון, קען מען נישט מאכן קיין שליח, והא עבדא, דו זעסט דאך ביי א קנעכט, לויט רבי שמעון בן אלעזר, דאיהו לא מצי מקבל גיטיה, ער קען נישט נעמען דעם שטר שחרור, ווייל ער האלט דאך נישט די סברה פון גיטו וידו באין כאחד, ושליח מצי משוי, מען קען מאכן א שליח, טא ווי קאן גיין אויפטון א חידוש רב הונא בריה דרב יהושע אז שלוחי דרחמנא און ער וועט מתיר זיין מען זאל מקריב זיין א קרבן פון דעם וואס ס'איז מודר הנאה. זאגט די גמרא ולא היא ס'איז נישט קיין קשיא ישראל אידן לא שייכי בתורת קרבנות כלל יא א איד איז שייך אין קרבנות מקדיש זיין א קרבן שיקן א קרבן, אבער אין דעם ענין פון מקריב זיין א קרבן האט א ישראל נישט קיין שום שייכות, דעריבער זאגן מיר אז כ'מוז זאגן אז זיי זענען שלוחי דרחמנא, ווייל אונזער שליח קענען זיי נישט זיין, ווייל מיר האבן דאך צו דעם נישט קיין שום שייכות. ווי איז אבער עבד שייך בגיטין? ער האט א שייכות, ער האט א יד לגבי דעם דין שחרור, ריכטיג, ווען דער בעל בית גיט אים דעם שטר שחרור ווערט ער טאקע נישט באפרייט, ווייל ער איז נישט ארויסגעקומען דער שחרור מידו של אדון, אבער אמאל האט ער יא א שייכות צו שחרור, דתניא מיר האבן געלערנט. נראין הדברים, ס'געפעלט מיר די רייד, אז כאטש מיר זאגן אז דער עבד קען נישט נעמען זיין שחרור פון זיין בעל בית, שהעבד מקבל גיטו של חברו, ער קען נעמען דעם שטר שחרור פון זיין חבר פון א עבד, מיד רבו של חברו, ראובן האט א עבד און שמעון האט א עבד, קען ראובן'ס עבד נעמען ביי שמעון'ן דעם שטר שחרור פון שמעון'ס עבד. אבל לא מיד רבו שלו, אויב ראובן האט צוויי עבדים, וויל ער משחרר זיין איין עבד, קען ער נישט געבן דעם שטר שחרור דעם אנדערן עבד, ווייל ס'איז דאך נישט ארויסגעגאנגען מידו של אדון. זע איך דאך פון דעם אז ער האט א שייכות א מאל אין דעם ענין פון שחרור. אויב אזוי, אויב ער האט אין דעם א שייכות, זאגן מיר קען מען טאקע מאכן א שליח, טאקע דארטן ביי די קרבנות האט דער ישראל בכלל נישט קיין שייכות, ממילא קען ער נישט מאכן קיין שליח, מוזן מיר דארטן טאקע זאגן אז שלוחי דרחמנא נינהו. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ובלבד שיהא הכסף משל אחרים. מיר האבן דאך געהאט אין דער משנה א מחלוקת, ר' מאיר זאגט א עבד כנעני קען ווערן באפרייט מיט כסף דווקא על ידי אחרים, על ידי עצמו נישט, און די וואס ס'קריגן אויף ר' מאיר'ן לערנען אז ער קען ווערן באפרייט בכסף על ידי עצמו, זאגט די גמרא נימא מיר וועלן זאגן בהא קמיפלגי אז זיי קריגן זיך אין דעם, דר' מאיר סבר, ר' מאיר לערנט. אין קנין לעבד בלא רבו, דער עבד קען גארנישט ניט האבן קיין קנין אן זיין בעל בית, אפילו ווען איך זאג דעם עבד דער בעל בית זאל נישט קונה זיין, ס'איז גלייך ווי איינער זאגט צום צווייטן, נא דיר א מתנה, ס'זאל קונה זיין נאר דיין לינקע האנט, דיין רעכטע האנט זאל נישט קונה זיין, די לינקע האנט און די רעכטע האנט דאס איז איין זאך, איז זאגן מיר, קען נישט זיין קיין מציאות. אפילו אחרים גיבן אים ער זאל האבן געלט, ואין קנין לאישה בלא בעלה, דער דין פון אין קנין לאישה בלא בעלה איז דא נישט נוגע, נאר זיי ווערן דערמאנט אנדערע ערטער אויך צוזאמען. ורבנן סברי, און די רבנן האלטן, יש קנין לעבד בלא רבו, ס'איז דא א קנין פאר דעם עבד אן דעם בעלבאס, ויש קנין לאישה בלא בעלה, דאס הייסט אזוי, נארמאל אז דער עבד געפינט עפעס, ער פארדינט עפעס, האלטן אויך די רבנן עס באלאנגט צו דעם בעלבאס, נאר אויב ער באקומט א זאך נישט פון ארבעט, א צווייטער האט אים געגעבן א מתנה, וואס איז געגאנגען? דער אנדערער האט געגעבן דעם עבד די מתנה, ער זאל וועלן, דער בעלבאס זאל עס האבן, וואלט ער עס געגעבן דעם בעלבאס, איז דאך פון דעם א סימן ער וויל עס פאר דעם עבד, דעריבער זאגן די רבנן אז עס באלאנגט צום עבד. אמר רבה אמר רב ששת, האט רבה געזאגט פאר רב ששת'ן, ניין. דכולי עלמא אלע האלטן אין קנין לעבד בלא רבו, ער קען נישט קונה זיין א זאך בלא רבו, אפילו מען גיט אים סתם א מתנה, און מען גיט עס אים נישט דעם אדון, זאגן מיר עס באלאנגט צום אדון, ואין קנין לאישה בלא בעלה, סתם א מתנה האלטן אלע באלאנגט צום בעלבאס. והכא במאי עסקינן, די מחלוקת איז דאקני ליה אחר מנה, א צווייטער האט אים געגעבן מנה, ואמר ליה האט אים געזאגט איך גיב עס דיר, על מנת שאין לרבו רשות בו, ער האט געמאכט דעם תנאי. רבי מאיר סבר רבי מאיר לערנט כי אמר ליה קני אזוי ווי ער האט אים געזאגט זיי קונה דעם מנה קני עבד וקני רביה איז שוין באלאנגט עס צום בעלבאס וכי אמר ליה על מנת ער זאגט נאכדעם על מנת לא כלום קאמר ליה זאגט ער אים גארניט. ורבנן סברי און די רבנן זאגן, כיוון דאמר ליה על מנת, ווייל ער האט געזאגט על מנת, אהני ליה תנאיה, ווייל די גאנצע פריערדיגע נתינה איז דאך נאר געוועזן וועגן דעם תנאי, ס'קען נאר זיין צו דיר, אויב ס'וועט נישט זיין צו דעם בעלבאס. און דאס וואס די רבנן זאגן בכסף על ידי עצמו, מיינט מען אז דער עבד האט באקומען. די געלט מיט דעם תנאי על מנת שאין לרבו רשות בו. ורבי אלעזר אמר רבי אלעזר זאגט כל כהאי גוונא דארטן ווי מען האט אים געזאגט. אבער על מנת שאין לרבך רשות בו דכולי עלמא לא פליגי נישטא קיין מחלוקת דקנה עבד וקנה רבו אזוי ווי דער עבד איז עס קונה באלאנגט עס גלייך צום בעל הבית נישט די טייטש איז פריער צום עבד נאכדעם צום בעל הבית מיר טייטש מיר זאגן דאך אין קנין לעבד בלא רבו נאר דאס וואס דער עבד איז קונה איז דאס שוין דער בעל הבית האט קונה געווען. איי ווען זאגן די רבנים אז ס'איז גוט על ידי עצמו, והכא במאי עסקינן, מען מיינט אזא אן אופן כגון דאקני ליה אחר מנה, א צווייטער האט אים געגעבן מנה הונדערט מטבעות ואמר ליה, ער האט געזאגט איך גיב עס דיר עבד אויך נישט, נאר איך גיב דיר געלט על מנת שתצא בו לחירות. זאלסט עס געבן צום בעל הבית אויסלייזן, קומט דאך אויס אז דער עבד איז אויך נישט זוכה געווען דווקא אויף אויסלייזן, אבער דער עבד זאל נעמען די געלט אויף אנדערע ענינים, קען ער נישט. רב מאיר סבר, רב מאיר זאגט כי אמר ליה קני, ער האט אים געזאגט ער זאל עס קונה זיין, על מנת שיצא לחירות, קנה עבד איז דאך וקנה רביה. וכי אמר על מנת לא כלום קאמר ליה דאס איז גארנישט נישט, דעריבער זאגן מיר אז די געלט באלאנגט צום בעל הבית און ער גייט נישט ארויס פריי, כסף קען נישט זיין על ידי עצמו, ורבנן סברי די רבנים זאגן לדידיה נמי הא לא מקני ליה, ער האט דאך נישט געזאגט אז די מנה זאל באלאנגען צו דעם עבד דהא לא אמר ליה. האט דאך אים נישט געזאגט אלא על מנת שתצא בו לחירות, ער האט געזאגט נע איך גיב עס דיר ניט, דאס איז די שאלה וואס מיינט ער, אויב ער גיט עס דעם עבד אפילו מיט א תנאי האלטן אלע צום בעל הבית, נאר זיי קריגן זיך וואס דאס הייסט, רב מאיר זאגט עס הייסט ער גיט עס דעם בעל הבית דעם עבד כדי ער זאל ווערן פריי, ממילא אויב קנה עבד קנה רבו. העלפט נישט דער על מנת, און די חכמים זאגן ער האט עס דעם עבד אויכעט נישט געגעבן, און אויב ער האט עס נישט געגעבן דעם עבד אויכעט, איז וואס זשע זאל עס באלאנגען צום בעל הבית. רש"י.